יו העוו טו אבעי די ווארד אוו גאד דען יו וויל בי סוקסעספול. יעצט לאמיר אנהייבן אויף אידיש. וואס איך וויל זאגן איז, דער עולם זעהט אז ס'איז זייער זייער אינטערעסאנטע צייטן, ס'איז צייטן פון ביאת המשיח, דאס איז קלאר. יעצט, די גאנצע וועלט האט זיך יעצט אקעגן, און שטעלט זיך יעצט אויף די זייט פון אמעריקע קעגן טשיינע, און ס'איז אויך דא אין די פארקעסט אין ארץ ישראל אז ס'גייט זיין פֿערציק דעגריס, פֿערציק דעגריס דאס איז אזוי ווי ביי אונז בערך הונדערט. אין די צייט איז נישט דא אזאלעכע היצן, אלעס דרייט זיך יעצט אזוי אז מען זעט אז ס'איז נישט סתם צייטן ס'איז משיח'ס צייטן, דער רבי האט געזאגט אז משיח קען נישט קומען ביז די מדינה וועט בטל ווערן, יעצט דער רבי האט געוויינט אויף דעם, למעשה איז נישט דא קיין מדינה, האסטו דאס געהערט א מדינה זאל האבן צוויי פרעזידענטס, ארץ ישראל הייסט עס נישט פרעזידענט, אין ארץ ישראל הייסט עס. פריים מיניסטער כ'ווייס וואס אלעס גייט אזוי דאס הייסט אז ס'איז בטל געווארן ס'איז שוין נישט דא דער שטאלץ ס'איז דא איינער נע ס'איז דא ס'איז גוט דער אייבערשטער האט זיינע וועגן וויאזוי ער איז ממתיק די אלע טרערן פון ערליכע אידן און פון צדיקים יעצט אסאך מענטשן באוויינען אז מ'קען נישט גיין אין שול דאווענען איך זאג זיי קוק אויף די אנדערע זייט אויכעט יעדן טאג וואס מ'קען נישט גיין אין שול דאווענען און וואס מ'גייט נישט אין חדר און מ'איז נישט פוגע קיין קינדער יעדן טאג ס'איז דא פגיעות אין די גאס אויכעט אבער עס קומט נישט אלץ חדר און מען דארף קוקן אויף ביידע זייטן, אונז האמיר זיך אליין צו באשולדיגן, אונז האמיר אפגעטון וואס אונז האמיר נאר געקענט. יעצט איז אזוי, איך דארף פארן די אנדערע וואך וועגן א מקווה דאון סאוט, האב איך מיר פארגעקוקט ווי מען קען פארן ווי נישט, ווי די רעסטריקשענס, זעה איך אזוי, א פעדערל דזשאדזש האט געבלאקט די נארט קעראליינע רעסטריקשען אן אינדאר טשורטש סערוויס רולינג, זיי האבן געזאגט אז אן אינדאר. אזוי ווי ביי אונז להבדיל א שול, צו דארט איז עס א קירכע, האט די פעדערל גאווערמענט געזאגט אז מען קען נישט בלאקן א קירכע פון אריינלאזן מענטשן, דאס איז א זאך וואס מען קען דאס נישט טון. ווי דאס? אין נארט קעראליינע. און ער איז מבטל, די פעדערל דזשאדזש איז מבטל די גאווערנער פון נארט קעראליינע וואס ער זאגט אז מען קען נישט זיך צוזאמקומען אין שול. נאכדעם איז דא די זעלבע ארטיקל וועגן קענטאקי. נאכדעם איז דא די זעלבע ארטיקל וועגן קענזעס סיטי. זענען אלע די פעדערל גאווערמענט, די דזשאדזשעס זענען מבטל דאס אלעס וואס די גאווערנערס זאגן אז מען טאר נישט, זאגן זיי מען מעג יא גיין דאווענען להבדיל אין א קירכע אבער דאס זעלבע איז דאך אין א שול אויך, נאכדעם איז דא ועוד כהנה וכהנה אסאך אזאלעכע שטעט. סאו יעצט איז דא דא צוויי שאלות, איין שאלה איז אפשר האבן אונז נישט געהאט גענוג מסירות נפש און אונז האמיר זיך פארלאזט אויף עסקנים, און ממילא אונז האמיר זיך פארלאזט אויף עסקנים זעהן מיר אזוי אויס. און די עסקנים ווילן דאך ווייזן אז זיי האבן דעם ווארט ביין עולם, ווען נישט איז עס דאך גארנישט ווערט, אזוי ווייסט דער גאווערנאר אדער דער מעיאר, אז כ'האב א פראבלעם דארף איך נישט אנקומען צו יעדן איד, איך האב אפאר חברה וואס זיי האבן שוין שטופן דעם עולם. דאס איז איין וועג צו טראכטן. דער צווייטער וועג צו טראכטן איז, ניין, מ'האט געמוזט פאלגן וואס די תורה זאגט, ונשמרתם מאד לנפשותיכם. דאס איז אבער געזאגט געווארן וואס איך, ביז יעצט, ווייל ביז יעצט איז טאקע געווען א סכנה, אבער היינט אז דו זעסט אז אזוינפיל האבן שוין געעפנט, און היינט אז דו זעהסט אז מען גייט דאווענען און מען גייט אנדערע פלעצער און מען קומט זיך צוזאם און ס'איז דא אין די פארקס גייט מען, אויב מען מעג דאס מעג מען דאך שוין טון וואס אונז וויל מיר אויכעט פאר אידישקייט, איז קען זיין אונז האמיר פשוט נישט גענוג מסירות נפש אדער אונז פארלאמען זיך אויף די עסקנים וואס זיי טוען גארנישט און זיי טוען נאר ארומפירן דעם עולם, סאו דאס איז איין וועג וויאזוי מען טראכט. נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך. ס'איז דא א גרויסער צדיק געווען, ער האט געהייסן ר' משה חיים לוצאטי, לוצאטי איז געווען דער וואס האט געמאכט דעם ספר מסילת ישרים, זייער א הייליג ספר, ס'איז קליין אזוי קליין ווי ס'איז אבער ס'איז זייער א הייליג ספר, יעצט ער ליגט זייער נאנט סמוך ונראה צו ר' עקיבא, ס'דארט נישטא אפילו א בית החיים, ס'ליגן צוויי צדיקים. ס'ליגט רבי עקיבא, דער הייליגער תנא רבי עקיבא און רבי משה חיים לוצאטו. יעצט איז ידוע אז רבי משה חיים לוצאטו איז געווען אין איטאליע, ער איז געווען א גרויסער בעל מקובל, און די חכמי איטאליע די רבנים האבן אויך געהאט דעם זעלבן טעכניק וואס מען האט געטון צו מיר, מען האט אים געלייגט אין חרם, ער האט געזען אז ער קען נישט ווייטער בלייבן וואוינען אין איטאליע, איז ער אנטלאפן ביז ארץ ישראל און איז אנגעקומען אויף טבריה. און דארטן ליגט ער. דער איד האט אבער ארויסגעגעבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר פון ר' משה חיים לוצאטו, מסילת ישרים, האט ער נאך ארויסגעגעבן אסאך אנדערע ספרים. ער האט ארויסגעגעבן א ספר וואס ס'הייסט שבעים תיקונים, אזוי ווי ר' שמעון בן יוחאי האט געמאכט זיבעציג תיקונים אויפן פסוק בראשית ברא אלקים, דו ווייסט מ'זינגט עשה שבעים תיקונים יקרים מפנינים, אזוי האט ער געמאכט.

זיי האבן אים אויסגעזאגט סודות און ער האט אלעס פארשריבן. זיין גדלות איז געווען נישט צום פארשטיין וויאזוי אין אזא דור, אזויפיל יארן שפעטער, איז ער געווען בבחינת ר' שמעון בן יוחאי. נישט צום פארשטיין. פארשטייט זיך אזא מענטש, האט מען אים געלייגט אין חרם. אוודאי דער סמך מם זיצט נישט רואיג, כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט. רבי נחמן ברסלבער האט אמאל געזאגט פאר זיין תלמיד רבי נתן, כ'האב געקענט א איד וואס ער האט געקענט צוקומען צו מדרגות פון משה רבינו, ער האט געהאט אזאלעכע רדיפות אז מ'האט אים געשטערט. יארן שפעטער האט ר' נתן געפרעגט ר' נחמנ'ן דו ווייסט אפשר ווער דער איד איז אין אונזער דור? זאגט ער דאך איך האב אים געקענט, ר' נתן ער ווייסט נישט, זאגט ער דו רעדסט יעצט מיטן ר' נחמן וואס קען צוקומען צו מדרגות פון משה רבינו ווען מען וואלט אים נישט געשטערט, און זיינע רדיפות זענען געווען פערליך נישט צום גלייבן. איז דא א ספר פון ר' משה חיים לוצאטו ווי ער רעדט, ער זאגט אביסל וועגן די גאולה וויאזוי ס'עט זיין, זאגט ער אז ווען ס'וועט קומען די זמן פון די גאולה יסגרו הבתי כנסיות וועט מען צושפארן די שילן און ס'עט זיין בפעולת החברה קדישא דאס וועט דא זיין היימישע מענטשן וועלן דאס טון. ס'איז אזוי נישט משיג צו זיין אזא קדושה, א מענטש זאל קענען אזויפיל זעהן פאראויס מיט אזויפיל יארן פריער, און ער זאגט פונקטליך ווי אזוי ס'וועט זיין בעת הגאולה, און ער זאגט אזוי, על פי קבלה זאגט ער, ס'איז דא צוויי מיני טויערן, ס'איז דא טויערן פון א פענסטער און ס'איז דא טויערן פון א טיר, זאגט ער אזוי. די חלונות וואס דער אייבערשטער האט געעפנט, קוים וועל איך ענק זאגן ווי ער זאגט עס, אין מאמר הגאולה פרק ח', ער זאגט ווי אזוי עס וועט זיין ווען די גאולה וועט קומען, זאגט ער די חלונות איז אייביג געבליבן אפן, און דאס האט דער אייבערשטער געזאגט ער וועט עס לאזן אייביג אפן, ווייל אזוי ווי אונזערע שילן זעען דא אויס זעען אויס די בית המקדש של מעלה אויך, זאגט ער ולא יסוגרו ס'וועט קיינמאל נישט ווערן פארשפארט, ווייל פן יחרב העולם ווען די ווינדאוס ווערן אויך צוגעשפארט איז דא א חורבן עולם. וכיון שתבוא גאולתינו במהרה בימינו. הנה יפתח השער הסגור. שוין עס ווערן די שער וואס איז צוגעשפארט ווערן אפן. החלונות לא יסוגרו די פענסטערס וועלן נישט ווערן פארשלאסן. והוא אמת כי כבר כילו פעולתם והלכו להם. יעצט כ'וועל געבן איינעם וואס ער זאגט עס אויף לשון קודש אויכעט.

דעת תבונות, מאמר הגאולה, דיבור המתחיל, ועתה אשוב אפרש. כותב הרמחל, ועתה אשוב אפרש לך מה יהיה בסוף הדברים בהגיע עת מועד קץ, דע מה יהיה בסוף בקץ לפני הגאולה ממש ממש, שמע מה יהיה. ועל זה הסוד אמר אדוננו משה רבנו, בצר לך

איזה מצר? אין לנו אור, אין לנו בית כנסת, מתפללים ברדיו, וכן ועת צרה היא ליעקב, צרה, צר, צר, אין אורות, אין, בתי כנסת סגורים, והכל דרך אחד, כי מפני הצרות והסתימה נולד זה, ועל זה היה דוד מחזק את ישראל בדבריו ואומר, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני.

שוין, דאס איז וואס כ'האב געוואלט אז דער עולם זאל הערן, וואס דאס שטייט פונעם רמחל, ר' משה חיים, לוצאטו, אז ווען שלמה המלך האט געבויעט זיין בית המקדש, האט ער געבויעט מיט טירן און מיט פענסטער, סתם די פענסטער זענען געווען געמאכט אז נישט זאל ארויסגיין די ליכטיגקייט נאר ס'זאל אריינגיין, אזוי ווי רש"י איז מסביר, ווייל פון דארטן האט זיך אנגעהויבן די ליכטיגקייט אויף די וועלט. קיצור, די פענסטער מיט די טירן קענען נישט זיין אפען אין די זעלבע צייט. דאס זענען הויכע זאכן, די פענסטער קען זיין אפען, ס'זאל אראפ ברענגען אן אור, דער אייבערשטער וועט האלטן ביים ברענגען די גאולה, וועט ער פארשטאפן די פענסטער און עט עפענען די טיר, זאגט ר' משה חיים לוצאטו אז פאר משיח העט קומען גייען זיין אלע בית מדרש צוגעשפארט, די טירן גייט זיין צוגעשפארט, נאכדעם וועט דער אייבערשטער מאכן אז די טירן וועלן זיך עפענען, און דעמאלטס וועלן די פענסטער זיך ווערן צוגעשטאפט. כ'מיין דאס איז דאך הויכע זאכן, דאס איז דאך אונז נישט נוגע, אבער מען האלט מיר יעצט ביי די מדריגה, אז די פענסטער זענען שוין צוגעשפארט און יעצט דארף מען שוין האפן נאר אז דער אייבישטער וועט שוין עפענען די טירן. דאס וואס ס'טוט זיך דא, דאס וואס טוט זיך אין בית המקדש של מעלה, דאס זעלבע טוט זיך אפ דא אין א בית מדרש, א בית מדרש איז א בית המקדש מעט. און איך וויל אויכעט זאגן רבותי, מען דארף אנהייבן צו וואטשן אויף די קינדער, מען דארף אנהייבן צו וואטשן אויף די יונגלעך און אויף די מיידלעך, מען דארף אנהייבן צו וואטשן אויף די מקוואות, מען דארף אנהייבן צו וואטשן אויף די חדרים, מען דארף רעדן צו די קינדער וועגן קדושה, מען זאל נישט לאזן אז קיינער זאל זיי נעבעך פארפירן, ס'איז מורא'דיג וויכטיג יעצט. רבי חיים קניבסקי שרייבט אז די סימנים פון די גאולה זענען שוין מופיע אט אט, זאגט די גאולה איז שוין גרייט, מען זאל זיך נישט מייאש זיין, ווייל מ'עט זוכה זיין גראד צום גואל צדק, זיין ספר שיח נחמה שרייבט ער אז משיח לעבט מיט אונז און ער געפינט זיך דא מיט אונז און ער איז מיט מיט אונז מיט אונזערע צרות און ס'איז שוין גרייט אלעס אז דער אייבערשטער זאל שוין ברענגען דעם גואל צדק און ווען די אידן וועלן האבן א זכיה עט שוין קומען משיח.

צו ווייזן, די גאולה גייט קומען, אפילו די בית המקדש איז חרוב געווארן, אבער די גאולה גייט קומען, און יעדער דור וואס ס'גייט דורך דארף האפן אז די משיח וועט קומען, און מ'טאר זיך נישט מייאש זיין פון די גאולה. יעצט ער זאגט אויך אז אין די גמרא מסכת כתובות דף קי ב עמוד ב' שטייט, די דור וואס בן דוד העט קומען, העט זיין געוואלדיגע מלחמות צווישן תלמידי חכמים, וואו נאך דא אזוינפיל מלחמות וויפיל אין דעם דור? און מען האט אויך פיינט די תלמידי חכמים, נישט געווען קיינמאל נאך אזא זאך. ממילא זאל מען וויסן אז מען האלט שוין זייער נאנט אט אט צו ביאת המשיח. נאכדעם לאט ער אויס אין זיין בריוו, ר' חיים קניבסקי לאט אויס אז ס'איז דא דא א שטיקל סתירה, אויף איין פלאץ שטייט אז משיח קען נאר קומען מיט היסח הדעת, אזוי שטייט אין די גמרא מסכת סנהדרין דף צ ז עמוד א', און ער ברענגט צו דעם רמב ם אין מלכים, אנפאנג פרק י א, וואס ער שרייבט, כשלושה באין בהיסח הדעת, דריי זאכן קומען בהיסח הדעת, ווער איז דאס? משיח, מציאה, און אן עקרב. ווייזט דאך אויס אז אונז ווארט מיר אויף משיח'ן, אונז זאג מיר יעדן טאג אני מאמין אז אונז ווארט מיר אויף ביאת המשיח, איז דאך דאס פונקט דאס פארקערטע פון היסח הדעת. זאגט ער, און אז ס'וועט קומען די צייט פון די גאולה עט ער אזוי שנעל קומען דער עולם וועט זיך נישט גלייבן אפילו אונז האמיר עס דערלעבט אזויפיל טויזענטער יאר וואס מענטשן האבן עס נישט דערלעבט זאגט ער דאס מיינט היסח הדעת מ'וועט נישט גלייבן אר ווי רילי די וואנס דעט ליווד טו איט נישט היסח הדעת אז מ'וועט נישט טראכטן דערפון נאר מ'וועט זיך נישט גלייבן. און נישט נאר דאס, מען קוקט זיך אום, צו אונזער דור איז ער געקומען, שטעל זיך פאר צו ר' שמעון בן יוחאי איז ער נישט געקומען, צו רבי עקיבא איז ער נישט געקומען, און צו די אלע גדולים וואס האבן געלעבט אין יוראפ איז ער נישט געקומען, צו אונז וועט ער קומען? איט דזשאסט דאזענט איווען סאונד סטרעיט, דאס מיינט היסח הדעת, מען וועט נישט גלייבן, און דער אמת איז דאס מאכט אז דער עולם זאל נישט זיין בעלי גאוות אויך נישט. דארט וואו ס'איז דא גאווה איז נישט דא קיין השראת השכינה. יעצט, רב קנייבסקי שרייבט אז אסאך פון די פריעריגע גדולים, און אפילו זיין טאטע אויך דער סטייפלער, האט געהאט א ספעציעלן בגד אנצוטון ווען משיח העט קומען, ווייל דאס ווייזט אז מען ווארט אויף די גאולה און מען מאכט אים אפילו א בגד. זיין טאטע האט מסביר געווען אז די גאולה. איז אזוי ווי עלות השחר, די זון הייבט אן קודם אביסל ארויס צו שיינען, און ס'ווערט אביסעלע ליכטיגער, ס'ווערט אביסעלע ליכטיגער, אבער ווען זעהט מען די עיקר שיין פון די זון? ביי נץ החמה, זאגט ער, אזוי וועט זיין די גאולה, אונז געפינמער זיך אין עלות השחר, אביסל, ס'ווערט אביסל ליכטיגער פאר אונז, אביסל ליכטיגער, ס'דא אסאך צרות אויכעט, און וועגן דעם האבן די חזל נישט געוואלט זיין אין דעם דור, אבער ס'ווערט ליכטיגער און ליכטיגער און ליכטיגער. אבער באמת ווען וועט ער קומען? ווען ס'וועט שוין זיין די זון אינגאנצן אויפגעשיינט, און אויף דעם ווארטן מיר אונז, און דער אייבערשטער זאל טאקע העלפן אז אונז זאל מיר עס דערלעבן מיט פריידן. מען דערציילט א מעשה אז ס'איז געווען אמאל איינער און ער האט נישט געוואוסט דא וואס איז א סדר, קיצור א איד האט אים איינגעלאדנט און געזאגט וועסט האבן צו עסן פון אלעם גוטן, און מען האט אנגעהויבן קדש, אביסל וויין האט מען אים געגעבן, נאכדעם האט מען אנגעהויבן ורחץ, גיי וואש דיך, נאכדעם האט מען אנגעהויבן כרפס, יחץ. וואס גייט דא פאר? מען געט דאך נישט צו עסן. נאכדעם מיי הייבט זיך אן א מגיד. קיצער אינמיטן מגיד האט ער זיך אויפגעהויבן און ער איז אנטלאפן. וואס איז ער? דער איד איז צודרייט, ער רופט מיך אריין צו עסן צום סדר. עס הייבט זיך אן א קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד. קיצער אינדערפרי פרעגט אים איינער, נו וויאזוי איז געווען ביי יענעם א סדר? זאגט ער אזא משוגענער, ער האט זיך גענומען זאגן און דאווענען און אלעס נאר נישט געגעבן צו עסן. זאגט ער, אוי דו באט דו, אז דו האסט שוין געהאלטן ביי רחצה מוציא מצה ווען דו ביסט נאך דאס דורך דעמאלט וואלט דאך אנגעקומען דערצו שלחן עורך נישט געקענט אויסווארטן האסטו נישט געהאט די זעלבע אויכעט דער אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאלן מיר זיין פון די וואס אונז זאל מיר עס דורך מאכן אם ירצה השם און נישט חלילה אז אונז זאל מיר אנטלויפן. יעצט אונז ווייסן מיר אויכעט אז דער חפץ חיים האט געזאגט אז.

אויף אונז אז אונז זאל מיר מיטהאלטן און אונז זאל מיר זיך פרייען מיטן אייבערשטנ'ס גאולה, שטייט ביי די צענטע נסיון פון אברהם אבינו אין קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה, זאגט די גמרא, רשי ברענגט עס, דער אייבערשטער האט אים געבעטן פאל נישט דורך ווייל אז דו וועסט דא דורכפאלן וועט מען זאגן אז די אנדערע איז עס נאר געווען ווייל ס'איז נישט געווען א קינד, ס'איז נישט געווען עצמיות הנפש. ביסטו נישט דורך געפאלן, דער אייבישטער האט אים געבעטן, דער אייבישטער בעט זיך ביי אונז, אונז זאל מען נישט דורך פאלן, עניוועי איז ר' מיכאל בער האט געקענט ראטעווען דארטן גאנץ טשעכן, למעשה דאס געלט איז נישט אנגעקומען האט ער נישט געראטעוועט, ווען ס'האט זיך גענדיגט די מלחמה און ער האט געזען אז ער האט אזויפיל אידן וואס ער האט געקענט ראטעווען און ס'איז אים נישט געלונגען איז ער געווארן דעפרעסט, ער האט זיך נישט געזען צו טרעפן דאס פלאץ. האט אים דער אייבישטער אראפגעגעבן אן אור אז ער זאל האבן, ער זאל פארשטיין אביסל העכערקייט, איז ר' מיכאל בער האט געמאכט דעם פאטענט אז אלעס שטייט אין די תורה, אלעס, מען דארף נאר וויסן וויאזוי צאמצושטעלן די אותיות, אמאל יעדע פערדע אות, יעדע פיפטע אות, יעדע זעקסטע אות, און וועסט טרעפן דארט אלעס, ס'איז דא מענטשן זיי זיצן מיט קאמפיוטערס און זיי, ס'איז אנבעליוועבל מיט וואס זיי קומען ארויף מיט. עס איז ממש אנבעליוועבל. על כל פנים, ס'דא אין די סדרות, איך קען דאך עס ענק נישט פארליינען ווייל מען מוז דאך דאס זעהן אינעווענדיג, אבער איך וויל אייך זאגן אז ס'דא אין די סדרה דארטן ווי יוסף הצדיק טרעפט זיך מיט די ברידער אין מצרים, דארטן אז מען קוקט יעדע פאר אותיות איז מורא'דיג, ס'דארט דא סין, טשיינע, ס'דארטן דא וואהאן. אפילו וואהאן שטייט קלאר ארויס אין חומש וו ה אלף ענדע נון וואהאן און ס'שטייט ארויס קאראנע, ס'שטייט ארויס אלעס וואס דא שפילט זיך אפ, ווייל אלעס שטייט אין די תורה, דער אייבערשטער האט גענומען און געמאכט א בלו פרינט די תורה און דורך דעם האט ער באשאפן די וועלט, איז אלעס שטייט דארטן. קיצור, ביי יעקב אבינו ווען ער קומט אויף מצרים.

ווי קען דאס זיין? א מלחמה, מען דארף סאלדאטן, מען דארף גיין און מען דארף קומען, אבער דער ווילנער גאון איז גערעכט, ווייל דאס וועט זיין אלץ מיט פוש באטענס, מיט דריקן באטענס, עס וועט פארן מיסלס, יעדער מיסל קען אומברענגען די גאנצע וועלט. כ'דענק ווען מען האט געבויט די זיבעטע פליט, אמעריקע האט זיך שטאלץ געהאלטן די זיבעטע פליט, ס'האט היידראדזשען באמבעס, גאנצעטע זאכן, היינט איז דא פופצן זיבעטע פליטס, כ'מיין ס'איז דא, ס'איז נישט די זיבעטע אבער ס'איז דא. ס'איז דא אזאלכע כלי מזיקים וואס זיי קענען חרוב מאכן די וועלט אין איין מינוט, זיי קענען פארסאמען אלע וואסערן פון די וועלט, זיי קענען טוהן אלעס, דאס וועט זיין א רגע כמימריה, און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער אראפקומען והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הייליגע אידן, טוטס ענק מחזק זיין, איך האב מיך אויך געדארפט זייער אסאך מחזק זיין, מען האט גענומען דעם ויקרא חומש, מען האט אים אוועקגעלייגט, ער איז אזוי פארשעמט, קיינער האט נישט געלערנט דערין, שטייט יבואו טהורים ויעסקו בטהורים, די קרבנות דארפן לערנען מיט קינדער, מען האט נעבעך נישט געקענט לערנען, ווער האט געהאט א קאפ אפילו צו לערנען, יעדער האט זיך געזארגט, מען האט נישט געוואוסט וועמענס מארגן ס'איז, יעדן טאג נאך הונדערט נפטרים, נאך הונדערט נפטרים, איינער פון די חברה קדישא איז א משפחה מיינע האט ער מיך אנגעקאלט נעכטן, זיבעציג לוויות נעכטן, ניינציג לוויות, דאס איז געווען די גאנצע שמועס וואס יעדער האט גערעדט, און אזוי ווי מען רעדט שוין דערפון וויל איך נאכאמאל. ענק מסביר זיין, זאלסט ענק איבערזאגן, ווי לאנג יעצט וועטס מיך דערהערן, ווען מיין טאטע עליו השלום זכרונו לברכה איז אוועק, און געמאכט א טהרה, אין וויזשניצע בית החיים, דארט איז דא א מקווה אלעס, און נאכדעם האב איך געגעבן א זאג, זיי מוחל פאר די חברה קדישא, און מיר איז עס נישט געווען לפי כבודי איך זאל אראפנעמען פון מיין טאטען די שמאטעלע וואס מען לייגט ארויף, זאג איך זיי מוחל נעם אראפ די שמאטע איך וויל זען צו דאס איז מיין טאטע, האבן זיי געזאגט מען טאר נישט דאס איז חיצונים חיצונים, זאג איך אים אז לאמיר ווען עפעס זאגן. דא איז דא א פראבלעם, איך דארף וויסן צו איך האב באגראבן מיין טאטן צו נישט, איך האב גארנישט יעצט מיט קיין חיצונים, און דו האסט נישט געוואלט עס ווען אראפנעמען האסטו מיך געדארפט אריינרופן ווען דו האסט געמאכט די טהרה און זאגן הער מיך אויס, איך מאך די טהרה און באקוק, ווען איך ענדיג די טהרה וועט זיך אנהייבן צו טענה'ן הער אהן זאג הער מיך אויס, מיט מיר איז זייער שווער זיך צו טענה'ן, איך קען דיר זאגן איין זאך. אויב דו ווייזט מיר נישט אז דאס איז מיין טאטע, נעם איך אים מיטן ארון, מיטן באקס, און איך פאר מיט אים אין אן אנדערע בית החיים. פארשטייט זיך נישט, ער מוז ליגן אין וויזשניץ. האבן זיי זיך אביסל דערשראקן, זיי האבן אים געעפנט, זיי האבן אראפגענומען די שמאטע פונעם פנים. איך האב מיך צוגערופן מיין ברודער, איך האב אים געזאגט, זאג מיר, דאס איז אונזער טאטע? זאגט ער, יא. שוין, ווייס איך, מיין טאטע איז געשטארבן, און איך ווייס אויך ווי איך האב אים באגראבן, ווייס איך אלעס, ס'מחיה. די זעלבע געווען ביי מיין מאמען, איך האב ענק שוין געזאגט. ס'דא געווען הונדערטער נפטרים וואס האבן נישט געהאט קיין באלעבאס, מ'האט נישט געוואוסט פון וואו פון ווען, זענען געקומען גראד פון שפיטאל, מ'האט זיי געטראגן גראד אין א גוי'אישן טשעפל, איינער וואס האט א טשעפל האט מיר געזאגט, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל איך וועל זאגן זיין נאמען וועט ער שרייען וואס האסטו פארציילט, האט מיר געזאגט איין טאג איז אנגעקומען זיבן טויטע גוים, שווארצע, ס'איז געווען פון אלע מינים, זענען אריינגעקומען צו אים, ווער האט עדות געזאגט אז דאס איז א איד און ווער האט עדות געזאגט וועמענס. דאס איז, יעצט איז אזוי, קודם איז דא א פראבלעם טאמער מען האט אים געלייגט אויף א פלאץ ווי, למשל, א איד האט מען געלייגט אין א גוי'איש פלאץ און א גוי האט מען געלייגט אין א אידיש פלאץ איז דאך אן אומגליק, זיי האבן נישט קיין מנוחה, אפילו א צדיק אצל רשע האט ער נישט קיין מנוחה. אבער דאס איז נישט די גרעסטע פראבלעם, ס'איז דא א גרעסערע פראבלעם, ס'איז דא א יונג ווייבעלע וואס וויל גיין באלד חתונה האבן און איר מאן איז געווען פון די וואס זענען געשטארבן פון קאראונע, ווער זאגט עדות? אז איר מאן איז געווען דער וואס איז געשטארבן. יעצט דא איז דא א גרויסער רב וואס ער וואוינט אין פלעטבוש, ער איז פון מיינע ידידים, ער ער זאגט אז איך בין זייער א גראדער מענטש ביי יעדע זאך, איך האב געבויעט א מקווה, איך האב געבויעט אויף נאך א פלאץ ווי ער איז א בעל מכשיר, ער האט ליב מיין ארבעט, איך בין א גראדער מענטש, איך בין א פשוטער פשטן, און איך האב אים פארציילט אז דער פון די חברה קדישא האט מיר געזאגט אז מען האט געברענגט נפטרים גוים אויך, און ער פלעגט זיי צוריקשיקן, איך זאג יעצט נאט מיינד ס'איז געווען אזא מהומה מישמאש. די מעשה וויל איך ענק פארציילן, דער רב האט עס פארציילט פאר א לעבאוויטשער וואס איז אויך אין די רבנישע פיעלד, האט ער זיך גראד געכאפט און ער איז געלאפן ווייל ס'איז געווען אין אלע צייטונגען אז ס'איז דא דריי פיר צו פינעף הערטס צו יו-האול טראקס און ס'איז פיל מיט גופן, ס'איז געווען איבער הונדערט גופן דארט, איז ער געגאנגען און געזאגט די וואס מ'האט דאך נאכנישט באגראבן קען איך דאך זיכער באקוקן, און ער האט אנגעהויבן צו באקוקן נאך א גוף און נאך א גוף און נאך א גוף און נאך א גוף, ווען ער איז ארויסגעקומען האט ער געזאגט. איר ווייסט ניט וועם איך האָב דאָ געפֿונדן? ער האָט געטראָפֿן אַפֿילו אַ לובאַוויטשער אויך מיט אַ לאַנגע באָרד. ס'איז נישט געווען קיין קאָנטראָל, קיינער איז נישט געווען אינטערעסירט דעמאָלטס צו קאָנטראָלירן, בשעת אַז מ'האָט אַרויסגעוואָרפֿן פֿון שפּיטאָל האַלב-טויטע מיט גאַנץ-טויטע, מ'האָט זיי אַפֿילו נישט געגעבן קיין סערוויס. און איך האָב עס געזאָגט דעמאָלטס אויפֿן האָטליין, כ'הער זאָגן, אַז מע לאָזט נישט קיינעם אַרײַן, ס'וועט זײַן ערנסטע פּראָבלעמען מיט מתּיר זײַן די אַלע נשים, זאלן חתונה האבן, וועט זיין אזא פראבלעם וואס נאך נישט געווען אזא פראבלעם, ווייל די משנה זאגט אין מעידין אלא על הפרצוף עם החוטם. ווער האט באקוקט דעם פרצוף עם החוטם? איך האב זיך געבעטן דעמאלטס, דער חברה קדישא מאן וואס האט מיר איבערגעגעבן מ'האט אויסגעמישט אלעס, האב איך אים געזאגט, מען טאר נישט באגראבן, קענסט אלעס טון, נאר באגראבן באגראב אים נישט, פארק אים אינמיטן די גאס, באגראב אים נישט ביז איינער וועט קומען זאגן יא איך קען דעם מענטש, דאס איז מיין טאטע צו מיין דער צו יענער. שוין, די מעשה קאלט מיך אפ איינער און ער פרעגט מיך וואס זאל איך טון, איך בין נישט דארט געווען, מ'האט מיך נאכנישט אריינגעלאזט אין שפיטאל, כ'האב נישט געוואוסט אז די טאטע וועט שטארבן און ער האט און פלוצלינג איז ער האט מען אים באגראבן, זאג איך אים איך וועל דיר זאגן וואס דו זאלסט טון, בעט א פערמיט זאלסט אויפגראבן דעם קבר, עפן אויף דעם באקס און קוק אריין, דעטס אלל, דעטס די אנלי וועי אוט, ווען נישט, די פרוי גייט חתונה האבן. אפשר איז זי אן אשת איש? לאמיר זאגן איר מאן איז יא געשטארבן, אבער זי מוז דאך דאס וויסן בבירור. עניוועי, זאלן זיך די רבנים אויף דעם ברעכן דעם קאפ, ווייל באמת ווען מען דארף זיי האבן זענען זיי דאך נישט דא. ס'דאך אנבעליוועבל. פאר אפאר קלייניגקייטן וואס מ'האט זיי געברויכט האבן. ס'איז געווען יעצט אזויפיל שאלות אין מקווה'ס, פרויען צו זיי מעגן גיין, זיי זאלן גיין, זיי האבן נישט געוואלט גיין ווייל זיי האבן מורא געהאט זיי וועלן קעטשן קאראנע. נישט געווען קיין רב וואס זאל ענטפערן א שאלה. פון ארץ ישראל האט מען מיך געקאלט. ווייל זיי זאגן זיי האבן געהערט א שמועה אז איך האב געזאגט אז ס'איז זייער נישט גוט ווען א פרוי מאכט חפיפה אין די מקווה יעצט ווייל זי קען אנשטעקן די גאנצע מקווה מיט דעם קאראונע האב איך געזאגט זי זאל קומען אנגעגרייט פונדערהיים אריין אין די מקווה און ארויס און ווייטער געגאנגען האבן זיי געשריגן אז זיי האבן געטראפן ס'שטייט אין שולחן ערוך שטייט קלאר אז מ'מוז מאכן

קאלט מען מיך אפ פון ירושלים, א גרויסע מקווה, פון די חשוב'סטע, זאג איר האט אזוי גע'פסק'נט, זאג איך אים הונדערט פראצענט, פארטס, פאלגטס וואס איך זאג אייך, מען וועט זיך שוין קריגן נאכדעם, איר זאלט אזוי טון, ווייל טאמער נישט, איר קענט נישט לאזן מען זאל זיך טובל'ען אן א פרוי זאל זיין לכל הפחות אן עומדת על גבה מוז דאך אויך זיין, אז א פרוי האט מורא צו קומען אין בית הטבילה אז זי וועט נישט האבן דאס אויך נישט, איין פרוי האט אפגעקאלט. זי האט אליין אויפגעקאלט, זי האט געזאגט איך טראסט אייך נישט, איר איר זענט אזא גרויסער בעל הלכה, וויאזוי קענט איר דאס צולאזן, מיין מאן זאגט איר זענט נישט גערעכט, זאג איך איך וועל אייך זאגן אן עצה, פאר אייער מאן זאלט איר זאגן אז איך האב געזאגט אז ער זאל זיין אייער מקוה עומד על גבו, און ער זאל עס זיין, זאגט זי איר זענט צודרייט, זאג איך ניין, דער נודע ביהודה האלט אויך אזוי, ווער ס'קען גוט די אלע הלכות ווייסט דער נודע ביהודה זאגט אז דער מאן קען זיין און קוקן, איי ער וועט קוקן וואו מ'טאר נישט. ברענגט ער א גמרא אין מסכת פסחים אז איינער האט געטראפן חמץ אום פסח זאל ער עס ארויסטראגן פון זיין הויז און טאמער ס'איז חאל המועד זאל ער עס פארברענען, נו איי קען זיין די גאנצע טעם פארוואס מ'דארף בודק חמץ זיין און פארברענען אלע חמץ ווייל כ'האב מורא שמא יבא לאכלו, נו האסטו דאך גארנישט אויפגעטון, קען זיין ער קומען דא עסן. זאגט דער נודע ביהודה אזוי, הוא עצמו מחזר עליו לשורפו, ער אליינס גייט עס ארום, ער וויל עס פארברענען, מיכל קאכיל מיניה, וועט ער גיין עסן דערפון? ער ווייסט אז זיין פרוי גייט א סעקונדע שפעטער נאך די טבילה, איז ער טהור, וועט ער יעצט גיין זינדיגן? בפירוש אז נישט, עניוועי, ס'האט זיך דא געטון מלחמות, עטס ווייסט נישט אפילו. נאכדעם איז געווען וואס האט מיך געפרעגט על פי הלכה איז עס א מהודר'דיגע טבילה, זאג איך מהודר איז עס נישט נאר דו קענסט דאך נישט אייביג האבן מהודר, ס'איז יעצט א שעת חירום, ס'איז א מלחמה, און איינער האט מיך אויפגעקאלט און ער האט געפרעגט, אזוי ווי זי גייט דאך צו טבילה, דארף מען דאך נאך טבילה קומט דאך מצות עונה, מעג מען מאכן יעצט מצות עונה, נישט קיין שאלה פון דיסטענסינג? זאג איך אים, ס'איז יא א שאלה, כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין האטליין יעדע וואך, כ'האב געזאגט זאלט וויסן ס'איז דא די סי די סי, דאס איז די אמעריקאנער רעגירונג זייער לעבערטארי, זאגן קלאר אז מ'זאל ריפרעינען פון סעקס. מ'זאל ריפרעינען. יעצט ווער ווייסט ווי לאנג דאס וועט נאך דויערן. און דאס האב איך געזאגט פאר אסאך רבנים. אויב דו זאגסט איך כ'וועל זאגן א פרוי, כ'וועל זאגן די פרוי זאל צואווארטן נאך א חודש צוויי זאג איך אים, און אז ס'וועט דויערן א האלב יאר, און אז ס'וועט דויערן א יאר און א האלב. דאס הייסט דו'סט זאגן די פרוי זאל צואווארטן. דו טארסט נישט. און נישט געווען קיינער ווער ס'זאל זיך אנרופן. יעדער האט זיך באהאלטן. נישט געווען קיין רב אויפן טעלעפאן וואס האסט געקענט צו אים רעדן, און די זעלבע איז יעצט מיט דעם מיט די טויטע, קודם כל סקען זיין דיין טאטע אדער דיין מאמע ליגט אינאיינעם מיט גוים, סאיז דא א פלאץ הייסט פאטערס פיעלד וואס מלייגט אלע מענטשען זיי האבן נישט קיין יורשים זיי האבן נישט ווער סרופט זיך אן לייגט זיי די רעגירונג אריין עס איז א פלעסטיק אזוי ווי אין א סאלאמי, ס'איז ארומגענומען מיט פלעסטיק, אין צען יאר ארום קענסט אים אויכעט דערקענען. קען זיין דיין טאטע ליגט באגראבן אין פאטערס פיעלד מיט גויים. דו ביסט גערעכט, איך האב נישט קיין טענות אז דו ביסט נישט געווען ביי דיין טאטן ביי יציאת נשמה, ווייל די רשעים זיי האבן געמאכט אזא מין חורבן פאר אונז אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. איינער האט מיר דערציילט, ער האט אריינגעטראגן זיין טאטן, מען האט נישט אריינגעלאזט נאר הצלה מעמבערס האבן געקענט אריינגיין, האט ער גענומען פון איינעם די הצלה דזשעקעט, און ער איז אריין, ער האט געזען דער טאטע איז שוין דארט צוויי טאג, מען האט אים גארנישט געטון, איז ער אריין האט אים ארויסגענומען, הי סיינד אים אוט. און ער האט ברוך השם עס געמאכט, הי מעיד איט, ווען א מגיפה מיט א שעת חירום הייסט עס, איז זייער שווער מען זאל האלטן דעם קאפ גראד אויף אלע פראבלעמען וואס ס'גייט יעצט ארויסקומען, האט מיך איינער אראפגעקאלט זיין מאמע וויל נישט חתונה האבן, זי האט געהערט, זי האט געהערט נאכגעהערט פון מיר צו זי האט עס געהערט אליינס, זי וויל נישט חתונה האבן ווייל זי איז נישט זיכער צו איר מאן האט מען באגראבן, קאלט אראפ וואס טו איך יעצט, זאג איך נישט קיין פראבלעם, וועסט נעמען א שאוול, וועסט אויפגראבן דארפסט נעמען א פערמיט ווייל ס'טאר מען נישט טון אן א פערמיט, וועסט אויפגראבן דיין טאטן וועסט עפענען דעם באקס וועסט אריינקוקן און זעהן צו עס איז ער צו נישט, דא געווארע דארטן ווי היצץ בוי האט מען א פרוי האט מען אפגעגעבן היצץ בוי האבן זכר און נקבה, וועסט אריינקוקן ווער דאס איז, יו מייט בי סורפרייזד, מייט בי ווערי סורפרייזד, ס'געווען דא א פאל וואס איינער נעבעך. טרונקען געווארן, א האלבער קאפ האט אים געפעלט, האב איך דעמאלטס געשריגן צו די רבנים, עקסרעיס איז פונקט אזוי כשר אזוי ווי א פרצוף און א חוטם, האבן דעמאלטס צוויי ערנסטע רבנים געזאגט פון ווי נעמסטו, זאג איך אים ס'דא א ציץ אליעזר, זאגן זיי ברענג אהער איך זאל זיי ברענגען, כ'האב געברענגט און ס'שטייט טאקע קלאר אז מ'קען זיך ביי חיילים. זייער מצוי כאפט א פגז און צופלאצט. אז מען טרעפט אין די ציין, אדער אפאר ציין, און די דענטיסט זאגט דאס איז ער, איז עס אקעי. האט מיר יענער מתיר געווען מען זאל אים לייגן אין סאטמארע בית החיים, מ'האט נישט געוואלט אריינלייגן וואס איז דאס א איד צו א גוי. יעצט האט מיר איינער דעמאלטס געזאגט וואס מאכסט דיך משוגע, ער האט איבערגעלאזט צען קינדער צו וויפיל וואס זי וועט נישט וועלן חתונה האבן, איך הער זאגן אז זי האט חתונה געהאט, זי האט חתונה געמאכט אירע קינדערלעך און נאכדעם האט זי חתונה געהאט. די אלע זאכן איז זייער וויכטיג, ס'געשעט נישט יעדן טאג א מלחמה, ווייל ווען ס'געשעט,

יעצט האט ער געזאגט אז קען זיין אז אויף ראש השנה וועט נאך נישט זיין אפן. איר הערט וואס דא טוט זיך? דארפסט דיך אויסלערנען איין זאך, א איד אז ער נעמט זיך חנפענען צום גוי האט דער גוי מער נישט קיין רעספעקט פאר אים. ער גלייבט נישט אין אונז אז אונז דאווען מיר און ער גלייבט נישט אונז, ער האלט ס'איז א סאושעל קלאב, און ער גלייבט נישט אז ס'איז אונז וויכטיג די שול. און זיי האבן זיך אלע יארן געלעקט זיי האבן געוואלט דערווייל מען האט דאס געטון מען האט יענץ מען האט גע'מסר'ט איינער אויפן צווייטן עטס האט געמאכט א גוד דזשאב סאו די חברה ווילן היינט נישט וויסן פון אונז און אונז זעמיר אונטערטעניגט אונטער זיי כ'האב ארויפגעלייגט עטס קענטס זיך דאס נישט זען ווייל עטס האט דאך נישט די טמא'נע כלי כ'האב ארויפגעלייגט פון צענליגע שטעט וואס נישט יעצט, גראד אנפאנג פון די מגיפה האבן זיי אלע אווער רולד דעם גאווערנער מיטן מעיאר און געזאגט אונז זעמער דזשאדזשעס, די דזשאדזש איז די העכסטע פאוער אין אמעריקע, און זיי האבן געזאגט מען קען נישט אפשטעלן מענטשן פון רעלידזשען, דאס איז אגענסט די קאנסטעטושען אוו די יונייטעד סטעיטס, איי דו האסט מורא דער וועט שטארבן יענער, אה זארג דיך נישט אונז האמער א קאנסטעטושען. פרעג איך, דאס איז שוין קאטוילישע קירכעס מיט מוסלים קירכעס, וואס איז געשען מיט אונז? ווי זענען אונזערע עסקנים? ווער זארגט זיך פאר אונז? האסט געזען אדער געהערט ווי משה דוד נידריקמאן איז צו די אלע אנדערע עסקנים? יצחק לבנה שטערן? ווי זענען די אלע חברה? נישטא ווער ס'זאל טון גארנישט. און אן זיי קומען נעמען קרעדיט, דיבלאזיאו מיט קאומאו. ניין! ס'איז אזאלעכע בלאפערס! ס'איז א שאנדע וויאזוי מיר לעבן היינט! ממש א שאנדע! יעצט זאגן זיי שוין די ישיבה וועט זיכער נישט זיין אפן אפשר אויף ראש השנה! יעצט זיי לאזן נישט די קינדער זאלן גיין אין קעמפ! איר ווייסט וואס א רשעות דאס איז? קודם כל דאס קינד רוהט זיך דארט אויס ער האט נישט קיין דאגה עס איז נעטשערל! אונז ווייס מיר אויכעט אז א מענטש אטעמט אריין און ער אטעמט ארויס! די אלע ביימער מיט די גראזן עטעמען אויך אריין און ארויס. באט אונז עטעם מיר אריין אקסידזשען, אונז געבן ארויס קארבאן דייאקסייד, און ביי די פלענטס איז פונקט פארקערט, און דאס מאכט אז דאס קינד זאל זיך אנטוויקלען א מחיה, איז די קעמפס גייט מען אונז אויך צונעמען? עטס באמערקן יעדער בחור און יעדע מיידל וואס זי קומט אהיים פון קעמפ זענען זיי געוואקסן כאטש פיר פינף אינטשעס. ס'איז נישט קיין דזשאוק דאס. ס'וואקסט נישט אין דעם סלאם ניו יארק וואס איז די לופט איז פאלודעט ס'איז א וואונדער אז אונז קען מיר עס דורכטראגן. איז למעשה דארף מען דאס זייער זייער זייער נעמען צום הארצן וואס זיי טוען מיט אונז. און נאכדעם לאמיר פארשטיין אביסל ווייטער. אונז לאז מיר די קינדער זאלן זיך דרייען הפקר א גאנצן טאג אין די גאס. וואו דרייט זיך די קינד? וועלעכע טאטע? האסט פיר פינעף זעקס קינדער וועלעכע טאטע קען נאכגיין פאר יעדן קינד? ס'איז אלל דיפרענט עידזשעס דו קענסט זיי נישט נאכגיין. יעצט אין שול קען דער חזיר נישט כאפן דיין זון ווייל די שול איז צוגעשפארט אבער אין די גאס איז דאך אסאך גרינגער צו כאפן א זון איז למעשה ס'איז ממש אן אומגליק מ'לאזט צו אלעס מ'כאפט נישט אז דעיס וואס צוויי צו דריי חדשים וואס ער איז נישט געגאנגען אין חדר איז ער מיט אזויפיל קאליע געווארן אז צען יאר קען דאס נישט פארעכטן, דער חזר גייט ארום אן א קאפ, ער כאפט א יונגל, און ס'איז נאך דא שילן וואס זענען אפן שטילערהייט במחתרת, דאס איז דאך די ארגסטע פון אלע. מענטשן האבן מיר געזאגט מען עפנט אויף שטילערהייט זאג איך אים דאס איז דאך די ארגסטע פון אלע, ווען עטס זאלטס מיך פאלגן וואלט עטס נישט געלייגט אויף די מקווה קיין טיר אינגאנצן, ס'זאל זיין אפן, מ'זאל קענען זען אלעס וואס דארט גייט פאר. א גרויסער פראבלעם וואס גייט פאר, מ'לאזט זיך. דער ס"מ האט זיך אריינגעכאפט ווייל דער חינוך איז נישט ריין, דער חינוך איז ביזי מיט קאמען קאור און מיט אנדערע זאכן, דער חינוך איז ביזי מיט גע'גנב'עטע געלט, דער חינוך איז ביזי צו מיט זנות געלט, די מנהלים זענען געווען די גרעסטע זנאים, די מלמדים זענען געווען די גרעסטע זנאים, ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא האט זיך אפגעטון. און ממילא האבן מיר נישט קיין סייעתא דשמיא. און יעדער האט עס אלעס צוגעלאזט כאטש יעדער האט עס געוויסט מען טאר נישט. און דאס צולאזן איז שוין נישט די ערגסטע עבירה אויך. ס'איז שוין דא א גרעסערע עבירה. אזעלכע שקצים רשעים ארורים. ווי איך האב מיך גענומען שלאגן פאר די סעיפטי פון די קינדער האב איך שוין פופצן יאר נישט קיין שול וואו צו דאווענען. איך האב אים געזאגט ווילאנג איך וועל נישט האבן קיין שול וועט עטס אויך נישט האבן. ווען מ'האט מיך ארויסגעווארפן פופצן יאר צוריק האב איך אים געזאגט איך זאג ענק צו עטס וועטס נישט האבן קיין מנוחה אין קיין שום אידישע שטאט ווייל דער אייבערשטער וועט ענק נישט מוחל זיין. כאפסט אן א מענטש ווייל דו מיינסט אז דו ביסט באלעבאס? איך האב מיך נישט געוואלט מיט ענק שלאגן ווייל איך האב געהאט א מלחמה צו פירן און וואס איך האב עס ברוך השם דורכגעפירט. יעדער גוי אין די וועלט ווייסט וואס דאס הייסט מאלעסטן קינדער און ווייסט וואס דאס הייסט מאלעסטן אידישע קינדער אז ביי אונז איז אויך געוען די זעלבע חזר'ייקע. זיך איינגערעדט נאר אין די קירכע איז עס געווען, אונז מיט די תורה, די הייליגע תורה, איז די זעלבע חזר'ייקע, און דאס האב איך געוואלט מ'זאל וויסן, יו קענט טראסט עניבאדי, און אז דו שיקסט א קינד אין א חדר, אדער א גוי שיקט להבדיל אין א קירכע צו אין א שולע, זאל ער וואטשן וואס ס'גייט פאר, און ברוך השם די מעסעדזש איז דורך ווארלד ווייד, נישט דא א לאנד וואס ס'ווייסט נישט וואס דא טוט זיך, די מעסעדזש איז סאו קליער, און ס'איז געגאנגען זיי האבן מיך געלייגט אין חרם. און ווער האט עס געטוהן? די שמוציגסטע און די ביליגסטע פון די סאטמארע חיות. קודם די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, ס'איז דאך דא, איך ווייס, פיר פינף הונדערט רבנים, דער התאחדות אליינס האט דאך א ליסטע פון דריי פיר הונדערט רבנים, איז געקומען אפאר סקאמבעגס, שמוציאנס, זיי האבן זיך ארויסגעשטעלט, ווער ביסטו? ווער זענט עטס? ווייל. א איד האט אים געגעבן געלט ער זאל בויען א מוסד, מיינט עטס אז ער איז שוין באלעבאס אויף כלל ישראל? אזא שייגעץ טמא ווי שאפראנער רב, ער קען מיך אלע יארן, איך בין אויפגעוואקסן אין שאפראן, מיין טאטע זכרונו לברכה האט דארטן געדאווענט נאך ווען דער אלטער שאפראנער רב האט געלעבט, געט א שרייב אונטער, און איך קאל אים אפ, ביסט דו משוגע וואס האסטו מיך נישט אראפגערופן, דו ווייסט וואס גייט פאר, העלפט אים דער אייבערשטער אז אפאר חדשים שפעטער איז זלמן לייב פיליפ'ס ברודער האט מאלעסטעט זיין זון, אין שאפראן אין די ישיבה, מען האט אים אינמיטן שיעור ארויסגעטראגן. איך וויל דיך פרעגן שאפראנער רב, פארוואס האסטו אויף מיר אונטערגעשריבן? האסט געזען ווי עס טוט וויי אז מען מאלעסטעט א זון, און דער זון איז קוקו, ער לויפט דאך נאך פרויען וועגן דעם עירוב. איך האב געזאגט זיין טאטן, טראג אים צו א דאקטער, קענען זיי אים געבן פילן ער זאל זיך בארואיגן, היינט לויפט ער שוין נישט נאך. האבן זיך אלע די וואס זענען געווען קעגן עירוב, זיי אלע זעט אויס נעמען זיי די זעלבע פילן. עס איז דא א מעשה אין די גמרא אין מדרש, אז א פרוי האט געוואלט אויסשפילן דעם גאנצן סיסטעם פון מים המאררים, טאמער א פרוי האט געזינדיגט האט מען איר געגעבן צו טרינקען מים המאררים, מען האט געזאגט אזוי זאלסט געדענקען, מען מעקט אויס דעם אייבערשטנ'ס נאמען, טאמער האסטו געזינדיגט זאלסטו וויסן זיי דיך יעצט מודה פאר מען טוט עס, ווייל מען טאר נישט אויסמעקן דעם אייבערשטנ'ס נאמען סתם אזוי. עס ברענגט דארט אין די מדרש א מעשה אז עס איז געווען א פרוי און זי האט געזאגט זי האט קיינמאל נישט געזינדיגט, און זי האט דאך יא געזינדיגט, און זי האט געהאט א שוועסטער וואס איז געווען א צווילינג מיט איר, זי האט אויסגעזען ווי זי, איז זי איז ארויף געגאנגען טרינקען אין ירושלים און זי איז צוריק געקומען און זי האט געוויזן פאר יעדן דו זעסט יו סי דיס מען האט מיך חושד געווען אזוי ווי זי איז אהיים געגאנגען אין שטוב און זי האט זיך ארום געהאגט מיט איר שוועסטער דעט די דזשאוק איז געלונגען די טריק איז געלונגען איז דער הבל פון איר מויל איז אריין געגאנגען אין יענע און דאס איז געווען די הבל ס'האט נאך געהאט אין זיך דעם געטראנקעכץ ווייל זי האט דאך געטרינקען מיט דעם מויל און די שוועסטער איז געשטארבן. ס'איז אראפגעפאלן דער בויך, די גאנצע פראסידזשער איז געווען. דאס הייסט, מען נעמט א מענטש און מען גייט אים לייגן אין חרם, מען ווארפט אים ארויס פון אלע שולן, פארוואס? אז די דזשאוק זאל געלונגען. האסט געדארפט ארויסווארפן די מלמדים? אונז האמיר אויף יעדן געהאט א היסטערי מיט א פרשה, נישט מיך האסטו געדארפט ארויסווארפן. האט ער געהאט א זון וואס מען האט אים מטמא געווען, געווען קוקו, און ער איז נאך געגאנגען אונטערשרייבן. פארוואס? ווייל ס'גייט אזוי, יענקי בער וואס איז זיין איידעם, ער איז דעם זאלי קאזין, האט געמאכט א מולדת חוץ אויף א דזשאב, ער איז געווען ערגעץ און האט זיך פארליבט מיט א מיט א מיידל און ער האט אנגעפלאנצט אין איר, כ'ווייס נישט, ער איז דאך שוין געווען א אינגערמאן דעמאלטס, האט ער געוואוסט אז ער וועט אריינלייגן די זאמען אין איר, אז זי וועט דאך ווערן שוואנגער. אזא בהמה איז ער, איז דאך נישט צום גלייבן. און ער האט איר געצאלט טשיילד סופארט גרויס געלט, איינמאל האט זי געבעטן נאך, האט ער געזאגט איך גיב נישט. מען האט אים ארויסגעלייגט אין אלע צייטונגען, מען האט אים ארויסגעלייגט, זי האט נישט קיין מורא פאר אים, דו האסט אנגעפלאנצט א מיידל, יו שוד האב נעווער בין אראונד דאט ד' אמות, און דאס איז שאפראנער, זיי האבן זיך מיישב געווען, די אלע שייגעציג האבן דאך ארויסגעקומען, האט מען געזאגט מ'וועט לייגן נחום ראזנבערג אין חרם, סא ווייסטו וואס איך בין אין חרם, וואס דיין שייגעציג איז ארויסגעקומען. ווייל דער אייבערשטער טוט וואס דער אייבערשטער מסר'ט יעדן, די גמרא זאגט וואס הייסט עבירה, טוסט א זאך בסתר, אן עבירה, און דער אייבערשטער גייט און זאגט עס אויס פאר יעדן, דא כאפט מען דאך, דער האט באמערקט, יענער האט באמערקט, דאס איז וואס דער אייבערשטער טוט. איז ער געגאנגען האט אונטערגעשריבן אויף מיר, שיגעץ און דריי, דאס איז געווען די רבנים דא? און קוק די אנדערע וואס האבן אונטערגעשריבן, און דער וואס האט געהאט פוטער אויפן קאפ האט אונטערגעשריבן. זלמן לייב האט אונטערגעשריבן, דאס איז דער סאטמארער רבי היינט. ער איז צוגעגאנגען צו א אינגערמאן, האט אים געזאגט, איך בעט דיך קום נישט דאווענען אין גרויסן בית מדרש, ווייל אונז האבן אינאיינעם געשפילט זיך, און איך שעם מיך. אויך גוט אבי ער שעמט זיך. און נאכדעם האסטו דעם אנדערן זלמן לייב פיליפס, פילאפס, איך געדענק אין סאטמאר ישיבה אין סענדז סטריט איז ר' משה יאסל שווארץ אראפגעקומען איין אינדערפרי און ער האט געוויינט פאר נתן יאסל'ען אז ער האט געטראפן זלמן לייב פיליפ, שפעטער איז ער געווארן זיין שוואגער דער. לייביש טייטלבוים אין עפעס א טונקלען צימער אויבן אויפן פערדן פלאר, ס'איז געווען אזוי, ס'איז געווען אויף איין זייט איז געווען ווינדאוס און אויף די אנדערע זייט נישט געווען קיין ווינדאוס ביי יענע צימערן, ס'איז געווען צימערן שטיל קיינער האט נישט געוויסט אז ס'איז דארט נישט געווען הונדערטער צימערן, איך געדענק נישט פונקטליך צו זלמן לייב פיליפ האט געזאגט פאר לייביש טייטלבוים צו לייביש טייטלבוים האט געזאגט פאר זלמן לייב פיליפ, געזאגט רוק דיך אביסל אהין צו רוק דיך אביסל איך קען נישט אריינגיין פונקטליך אין לאך. ווייל דער פתק שטייט גראד, איז אז דו ווילסט אריינגיין יענעם כמכחול בשפופרת מוזטו יענעם די מחילה רוקן. ער איז געקומען און ער האט געזאגט הויעך פאר ר' נתן יאסל'ען און יעדער האט עס געהערט. ער, זלמן לייב פיליפס, האט אונטערגעשריבן אויף מיר. קען זיין ווען לייביש טייטלבוים לעבט וואלט ער אויך אונטערגעשריבן, אבער זלמן לייב פיליפ האט אונטערגעשריבן. נעמט דאך אן ענדע פון די שייגעץ שטיק. ווילסט זינדיגן, זינדיג, אבער שטער נישט יענעם, לייג נישט יענעם אין חרם צו ווייזן אז דו ביסט עפעס. יחזקאל טייטלבוים האט געוואוינט מיט זיין שוועגערין געהאט סעקס מיט איר, נישט ער האט געוואוינט ער האט געוויס געווען אין איין צימער ער האט געהאט סעקס און סאיז געווען א גביית עדות ווייל נאכדעם טוט דאך יעדן לייד האט זי געטענה'ט אז סקען זיין סאיז אסור על בעלה סאיז נישט געווען די שוועגערין וואס איז א כהן זישע כץ איז אויך דארט א שוואגער ווייל יענץ וואלט נישט געהאלפן אפילו ווען סאיז געווען באונס אן אשת כהן איז אסור אפילו באונס. איז געווען דער אנדערע שוואגער, פיגער'טס אויס ווער דאס איז, און ער איז געקומען און געטענה'ט צום בעסען, ס'איז געווען אין ישיבת בעסען, ס'איז דא פראטאקאל, ס'איז אלעס באשריבן געווארן, קיצור, דער רב האט געזען ס'זאל אנקומען צו מיר, ווייל ער האט געזאגט איך רודף אים פאר גארנישט, וויל איך דיר ווייזן מיט וואסערע שקצים דו האסט צו טון, ער האט געטענה'ט אז ער נעמט עפעס אזא פיל וואס דאס איז געמאכט ס'זאל ארויסטרייבן די וואסער, שוין, און זי איז אריינגעקומען און ער האט גענומען די פיל, און אויף די פיל שטייט אויפגעשריבן אז איינע פון די סייד עפעקטס איז אז טאמער אז עס מאכט א קישוי אבר. מ'האט א קישוי אבר מיינט דאך אז מען מוז אריין גיין אין א פרעמדע פרוי, פאר אסאך מענטשן, יעדער מענטש ווערט געבוירן און פון ווען ער וואקסט אייביג האט ער א שטיקל קישוי אבר, חוץ ווען ער ווערט שוין עלטער, מיינט עס אז דאס איז א היתר דאס צו טון? איך וויל פארשטיין וואט דו יו רילי וואנט טו געט אוט אוו יו ענד יור חינוך און דיינע קינדער און די דורות חסידות, ווען איינער זעצט זיך אראפ און ער הייבט אן דורכצוגיין יעדן רב און יעדן רבין און יעדן מלמד אין חדר און יעדן מיידל אין די סקול, די טיטשערס, הייבט אן דורכצוגיין ווערט אים שווארץ פאר די אויגן, האבן מיר אונז יא גענומען די תורה צו נישט? אפשר איז גארנישט טייטש ואת זכר לא תשכב משכבי אשה אז מען טאר נישט אריינשטופן יענעם אין די מחילה, כ'ווייס נישט וואס דאס איז טייטש אבער דאס קען עס נישט זיין ווייל מען האט עס אזוי מזלזל געווען און נאכדעם וואס מען האט עס מזלזל געווען אז ס'איז געקומען איינער וואס ער האט געזאגט איך בעט ענק טוטס עס נישט. האט עטץ גאר נאך געהאט אויבן אן. עטץ לייגטס מיך אין חרם? די גמרא זאגט ווען מען לייגט איינעם אין חרם און ס'קומט זיך אים נישט דארף ער נאר זאגן אדרבה איך האב אויף ענק געזאגט אדרבה נאר איך וויל ענק זאגן נאך א זאך איך האב נישט נאר געזאגט אויף די רבנים וואס האבן עס געטוהן זיי האבן געלייגט דעם חרם נאר אויף די אלע וואס האבן געלעבט אלע וואס האבן געלעבט און זיי האבן געוויסט וואס דא גייט פאר און זיי האבן עס צוגעלאזט. כ'האב נישט געזען איינער ער זאל זיך אנרופן ע ע אנטשולדיגט ע ע עפעס זאגט ער דאך, אונז ווייס מיר דאך אויך עפעס וואס ס'גייט פאר, דעמאלטס האט עטס געוואלט געפעלן, יעצט ס'איז דא אזויפיל נעבעך געהארגעטע, אזויפיל מענטשן זענען געפאלן נעבעך אומשילדיג, אויף וואס? ווייל ס'האט קיינער נישט געזאגט קיין ווארט, דער אייבערשטער האט געזאגט ס'נישט דא ווער ס'זאל זיך אננעמען, נישט דא ווער ס'זאל זיך אננעמען, וועל איך מיך אננעמען. די פראבלעם איז אז דעם אייבישטנ'ס אננעמען איז אביסל אנדערש ווי אונזערס, אונז זעמער א בשר ודם, אונזער כעס איז נישט קיין כעס עולם, אזוי ווי די גמרא זאגט דארטן ביי ר' לעזער הגדול, געוויינט, געזאגט, שיש לפני שני דרכים, און ולא עוד, דעם אייבישטנ'ס כעס איז א כעס עולם, ווייל דער אייבישטער לעבט אייביג, הונדערט יאר ארום בלייבט עס נאך אויכעט. געלט וואס זענען מיט ישיבה פארשטייט זיך. ווי האט עטס געמיינט עט עטס אנקומען? וועם וואלט עטס געוואלט דא פאפן? עטס געוואלט פאפן דעם אייבערשטן? נו טאמער האלט עטס אז מען קען פאפן דעם אייבערשטן טאר עטס בכלל נישט זיין אין חינוך. סאו וועם האט עטס דא געוואלט פאפן? דעם אייבערשטן קען מען נישט פאפן. און וואס האט עטס געקלערט? יו געט אוועי וויט איט? ווען יו רילי געט אוועי וויט איט איז נאך אסאך ארגער. דעמאלטס קענסטו עס נישט תשובה טון דערויף און דו קענסט נישט ארויסקריכן. און איך וויל פרעגן נאך א זאך, וואסערע מין חינוך האט עטס? דאהער דא רבנים, דיינים, ס'דא אנשי ציבור, ס'דא פון אלע מינע. אין בית מדרש ווי איך האב געדאווענט אין קליימער איז געווען פון די שוואכסטע קלייענטעל וואס ס'איז דא, ס'איז דא יצחק לבנה שטערן וואס בחורים האבן מיר געזאגט ער רעדט מיט זיי נבלות, האב איך געזאגט איך גלייב נישט, האב איך געזאגט הער מיך אויס, נעם פאר פופציג דאלער קויף א טעיפ, ס'איז דא אזא פעדער און מען כאפט דאך אויף די פיקטשער אויכעט, און איך האב געהערט ווי ער פרעגט א בחור ווען ס'קומט ארויס דאס ווייסע צווישן די פיס וויאזוי פילסטו? וואט די העל איז דיס? ווי מעגסטו פרעגן אזאנס א בחור? קודם אז ער איז גאר א פרומער בחור ווייסט ער נישט וואס איז א ווייסע צווישן די פיס?

יוגנט קען די שייט נישט פארקויפן די רעבע מיט זכרונו מיט לברכה די יוגנט לאכט פון די שפראך איך האב יעצט אויכעט א קעיס א מלמד האט געטאטשט א קינד די די טאטע האט אים גענומען גראד כ'האב אים געזאגט גיי זאלסט נישט האבן קיין צרות פון קיינעם גיי צום סייקאלעדזשיסט דערצייל אים די מעשה זאג ער זאל פארהערן דיין קינד ער האט גראד געקאלט ער מוז קאלן ער טאמער קאלט ער נישט ס'געווען אמאל וואס איך האב איינגעפעדעמט סייקאלעדזשיסטס יונגלעך און פרויען מיט מענער אז אז מען זאל טוהן צו די זאך טאמער מען טאטשט א קינד, געדענק איך נאך ווי היינט, איינע פון די ערשטע קעיסעס, געווען אין בית ישראל האספיטעל, איך בין געשטאנען מיט צוויי אנמארקט פאליס קארס, אז טאמער זי וואלט דען נישט געקאלט רייד עוועי די פאליס, וואלט מען זי געקייטעלט, און זיי האבן געזעהן, עס איז נישטא קיין מעשות, האסט נישט קיין רעכט נישט צו קאלן די פאליס. ווייל מ'האט דאך געסטראשעט צו מ'האט עפעס געזאגט. עניוועי, אונז מוז מיר זיך אויסטרעיטן רבותי ווען נישט וועט מיר חלילה נישט זוכה זיין צו זעהן פני משיח צדקינו, ס'איז שוין זייער זייער נאנט, לאמיר זיך שוין נישט אסאך ארום שפילן, לאמיר בעטן דעם אייבערשטן זאל אונז מוחל זיין פאר די אלע קרבנות וואס אונז האמיר געמאכט, צען פופצען פראצענט האבן זיך שוין געהארגעט, אנדערע צען פופצען פראצענט זענען אוועק אינגאנצען פון אידישקייט, אויף וועם גייט דער אחריות פון די אלע חילול שבת, פון די מאכלות אסורות, נבילות וטריפות, חמץ אין פסח? אויף וועם גייט דאס? טו בי עשעימד אוו יור סעלף וואס עטץ האטס געטון איז יצחק לבנה שטערן איז דער דער גאנצער משמרת הצניעות פון סאטמאר ער קומט צו צו מיר און הייסט מיר ארויס גיין פון שול ווער איז ער ווען זיין טאטע איז נאך געווען א רועה זונות האב איך שוין געדאווענט אין די שול א שמוציאן משפחה משה טעראריסט פרידמאן האט געדארפט האבן עפעס א מעשה אויף זיין ברודער, ער האט געווען אביסל א צופידלטער, האט זיין טאטע ערלעדיגט אז מען זאל געבן א גט דארט אמת צו נישט אמת, אבער כ'קען נישט די אלע זאכן קען איך נישט פונקטליך, ס'אינטערעסירט מיך נישט אויך נישט. משה טעראריסט פרידמאן, דו זעסט דיין חבר וואס האט מיט דיר אינאיינעם געשפילט און געוואלט אומברענגען סאטמאר, ער האט דיך איבערגעלאזט און זיך איבערגעבעטן, תשובה געטון און ער איז געשטארבן, וואו ער ברענגט ריש לקיש? געווען א גנב. שפעטער האט ער תשובה געטון רבי יוחנן האט אים צוגעצויגן צו אידישקייט צו תשובה און ארויפגעקומען אויף יענע וועלט זענען די רוצחים וואס זענען מיט אים געגאנגען גנב'ענען האבן אים געטראפן און ער איז געגאנגען אין גן עדן האבן זיי אנגעהויבן צו שרייען רבונו של עולם וועיד ע מינוט וועיד ע מינוט ס'איז געווען אונזער שותף מיט די גניבות זאגן יא אבער ער האט זיך ארויסגעלאזט און ער האט תשובה געטון משה טעראריסט ווי וועסטו אנקומען יצחק לייב האט זיך נאך אביסל צוריקגעדרייט אבער וואס גייט זיין מיט דיר? סאו וועסטו זאגן דו האסט איבערגעלאזט הונדערט מיליאן דאלער צו פופציג מיליאן דאלער? אויבן רעכנט מען נישט די זאכן. גייסט אריין אין א גראסערי סטאר, פארקויפט ער גראסערי אייטעמס, שיך פארקויפט ער נישט. זיי ווילן נישט וויסן צו האסט יא געהאלפן דעם סיגוטער ווערן רעבע צו נישט געהאלפן, ווילן נישט אריינגיין דערין, איך האלט אז דעמאלטס, איך האב דעמאלטס געשריגן, דעם וואס מען העלפט אים ווערן רעבע, מען זעצט אזא פיסטן שטריק א שייגעץ טמא אויפן. סאטמארע רבינ'ס בענקל, מיט דעם זאגט מען אז דער דברי יואל איז אויך נישט בעסער געווען. איך האב געטראפן א יונגערמאן אין די גאס, זאגט איך בין געווען אין בית החיים, איך האב געזען עס ליגט סאטמאר רב, כ'בין געגאן זאגן אפאר קאפיטלעך תהילים, ער איז נישט קיין סאטמארער, געזען דער סיגוטער לעבן אים, איך האב אפגעלייענט ס'איז די זעלבע טייטל, זאגט ער מיר ווייסט וואס דאס מיינט? ס'מיינט נישט אז דער סיגוטער איז גרויס געווארן, ס'מיינט אז דער רבי איז אראפ אין שאול תחתית. ווי האט מען געטון אפילו אזא זאך? סיגוטער איז געווען א שטארקער יונג, ער האט געזאגט אז טאמער מען וועט אים נישט פאלגן, און ס'וועט זיין הוא ובניו, און מען וועט צוזאגן יעדער האט באקומען דא פרנסות, דעמאלטס ווערט ער נישט רעבע. פשי א ביג דיעל וואלט ער נישט געווארן רעבע. עניוועי, דו משה טעראריסט האסט אפגעהארגעט דעם רעבן מיט זיין גאנצן חינוך מיט די שיטה מיט אלעס וואס ער איז געווען, סאו וואו ביסטו יעצט? ביסט שוין אלט זיבעציג יאר, אין אפאר טעג צו וואכן צו חדשים וועסטו זיין א פייגער אזוי ווי אלע אלטע אידן. נישט ערליכע אידן, אלע שקצים. ס'טו אפפייגערן און וואס וועט זיין וועסטו איבערלאזן דאס געלט? אויף די מצבה וועט נישט שטיין אויפגעשריבן משה האט איבערגעלאזט הונדערט מיליאן צו פופציג מיליאן, ס'וועט נישט שטיין די אלע זאכן. האסט געהאלפן אויפשטעלן די מוסדות פארן רעבן, היינט האסטו אריינגעלייגט קאמאן קאור, אפשר איז בעסער ווען דו שטעלסט נישט אויף גארנישט. ווייסט? ס'איז א ביטער אומגליק. רבותי ס'איז שוין די צייט, משיח גייט שוין אט אט קומען, אונז מוז מיר זיך בארעכענען. אייבערשטער האט אונז נישט געגעבן די זכי' און האט אונז ארויסגעווארפן פון אלע שילן, אמת ס'איז העכערע זאכן, אלעס איז פיין, אבער דאס איז אזוי ווי איינער ברענגט פאר זיין רעבין צו טרינקען און ער גיסט אים דעם געטראנק אין פנים, אזוי זאגט די גמרא, דאס איז די לשון אויב ס'רעגנט סוכות, ביי אונז, עה, מוז מיר זיך צוריק פאררעכטן, און מוז מיר איבערלאזן א חינוך, ווייל מ'קען נישט וויסן ווילאנג ס'וועט געדויערן פון די אלע חבלי משיח ביז משיח העט קומען, דאס קען געדויערן יארן. ס'דא פלעצער וואס ס'שטייט אז אין דארט עט זיין תחיית המתים אין טבריה פערציג יאר פאר ערגעץ אנדערש איז דא אסאך מדרשים אזוי ווי אונז ווייס מען נישט מ'מוז זעהן איבערצולאזן גוטע קינדער גוטע דורות און א גוטן בית חינוך. א גוטן און א פרייליכן שבת.